ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זעקס נײַן און זעכציק מיט ר' חיים עקשטיין שלום עליכם חיים.
יא ר' פנחס וואס מאכסטו?
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו וואס זאגסטו עפעס גוטס חיים? ברוך השם צוביסלעך ס'גייט צו בעסערונג. אקעי חיים, מ'רעדי? ביסט רעדי פאר א שאלה? וואס א איד האט אריינגעשיקט? א אינגערמאן?
לאמיר הערן.
יא. סאו אן אינשורענס עידזשענט איז געקומען צו אים, מ'האט אים אפראוטשט, ער מיט עמיצן וואס ער קען, און יענער וויל אים פארקויפן לייף אינשורענס. איצט דער אינגערמאן וויל קויפן לייף אינשורענס, און דער אינשורענס עידזשענט זאגט אים אז ס'לוינט אים צו קויפן האול לייף אינשורענס, ווייל אזוי סעיווט ער אויכעט זיין געלט. אזוי פארשטיי איך די שאלה. ס'קאסט אבער נאך סאך מער. יענער פרעגט. וואס זאל ער דא טון? צו ס'איז כדאי, אדער צו ענדערש גיין מיט א מיט א ביליגערע ממש נאר אינשורענס און זאל צאלן ווייניגער געלט. קיצור, ס'איז איינער ווי, יענער איז איינער ווי איך, חיים, וואס קען נישט די סוגיא פון אינשורענס, און איך ווייס בערך וואס איך וויל, און ווען מ'אפערט מיר עפעס וואס איך פארשטיי נישט, האב איך נישט קיין אהנונג. סאו, פרעג איך דיך. ביסט דאך אן עקספערט, קענסט די נושא גוט. יא, סאו לאמיר דאס צונעמען אביסל. קודם איז ס'מיך, איך האף אז דו פארשטייסט אז ס'איז מיך מורא'דיג שווער אין א שמועס וואס מ'רעדט פאר אסאך מענטשן צו זאגן וואס איינער זאל טון. יעדע זאך האט זיך זיין פלאץ. ס'איז דא א פלאץ פאר האול לייף אינשורענס, ס'איז דא א פלאץ פאר טערם אינשורענס, און ס'איז מיך זייער שווער צו זאגן אן דעם וואס איך קען דיין גאנצע פיקטשער. איך קען דיר אבער זאגן אין רוב סיטועשאנס. ווען א מענטש פארשטייט אז ער דארף האבן לייף אינשורענס, איז די בעסטע זאך אנצופאנגען נישט דורך האול לייף אדער דורכ'ן רעדן פון סעיווינג געלט אדער רעדן פון פאליסי וואס ס'קאסט אסאך געלט, רוב סיטועשענס איז די בעסטע אנצופאנגען לאמיך קוקן אויף טערם אינשורענס וויפיל ס'קאסט מיך און לאמיך אזוי פראטעקטן מיין פעמילי און נאכדעם קענסטו אנהייבן צו קוקן וואס ס'לוינט זיך אנדערע זאכן, יעצט אנפארטשענעטלי. יעדער איינער דארף פרנסה און און רוב מאל. אנפארטשענעטלי יעדער דארף פרנסה.
פארטשענעטלי ברוך השם.
יא יא בקיצור אנפארטשענעטלי אז מען דארף זיך פלאגן פאר פרנסה. וואטעווער פארטשענעטלי איך בין נישט אזא ריטש דארפסט נישט מדקדק זיין נעם ארויס די פארטשען פארט פון די שמועס. יעדער דארף פרנסה און די סיסטעם וויאזוי די אינשורענס אינדוסטרי איז אויסגעשטעלט. אז די וועג וויאזוי די עידזשענטס באקומען באצאלט איז דורך קאמישאנס אויף וויפיל פרימיומס מען צאלט, איז זייער אסאך מאל דא זייער אסאך מאל כדי דער עידזשענט זאל קענען ראנען זיין ביזנעס די מערסטע עפישענט דארף ער זען אז דו זאלסט צאלן ווי מער פרימיום, אקעי? כ'מיין עס איז א אנעסט עידזשענט וועט נאך אלץ מאכן זיכער אז די ער גייט נאר פארקויפן א זאך וואס די קאסטומער דארף טאקע, אבער ס'איז זייער וויכטיג ווען דו טוסט א זאך ווען דו ביסט אין די. אין א טרענזעקשאן, אין א ביזנעס טרענזעקשאן, פארשטיי די מאוטיוועישאן פון יעדן איינעם אינוואלווד, פארשטיי יעדן איינעם וואס איז דא א פלעיער, ווי פארדינט ער, ווער איז דא לשם מצוה, ווער איז דא לשם פרנסה, וויפיל פרנסה קומט טאמער איך טו עי, וויפיל פרנסה קומט אויב איך טו בי, ווען דו פאנגסט אן דאס צו פארשטיין, קענסטו אנהייבן צו טראכטן מער. פאר דיך וואס דו האסט צו טון, און אסאך מאל קענסטו אויך צוקומען צו די קאנקלוזשן אז דו דארפסט גיין דורכשמועסן אזא זאך מיט איינעם וואס איז נישט בייעסד, צו זען וואס איז די ריכטיגע זאך פאר מיך צו טון. סאו, איך זאג עס נאר אלץ א הקדמה, ווייל ווען ס'קומט צו די סוגיא פון האול לייף אדער פון טערם אינשורענס, טערם אינשורענס איז ווערי ווערי סטרעיט פארווארד, ווערי סימפל, דארפסט האבן לייף אינשורענס, דא איז דא א אינשורענס קאמפאני וואס איז גרייט צו נעמען דיין ריסק אז אויב חס ושלום עפעס געשענט זאלן זיי געבן געלט אז דיין פעמילי זאל קענען ווייטער סורווייוון, און און ס'קאסט כך וכך וכך, יא ס'גייט נאר זיין אין קראפט פאר צען יאר פאר פופצן יאר פאר צוואנציג יאר וואטעווער די מאכסט די פאליסי, און נאכדעם אז די ווילסט קענסטו מאכן נאך איינס אז די ווילסט מאכסטו נישט נאך איינס איטס אפ טו יו, האול לייף אינשורענס איז א זאך וואס ס'גייט מער אויף לאורך ימים אפילו די לעבסט ביז הונדערט יאר קענסטו עס האבן. און די געלט ווערט אביסל געסעיווט אויך, אבער דו רעדסט פון א פארטשען וואס דו דארפסט אריינלייגן דארטן כדי דיך צו קענען פראטעקטן, יעצט וואס ס'געשענט לגבי דעם איז אז די מענטש טראכט אוי איך קען נישט געהעריג פראטעקטן מיין פעמילי ווייל ס'קאסט זייער אסאך, כ'וועל דיר געבן א משל פון נאמבערס פנחס, לאמיר זאגן אז צו קויפן א מיליאן דאלער האול לייף אינשורענס קאסט.

לאמיר זאגן אז איך וויל האבן אינשורענס דרײַ מיליאן דאלער, דרײַ מיליאן דאלער, אויב ס'גייט ווערן אינוועסטעט דרײַ מיליאן דאלער וועט מיין משפחה באקומען זייערע הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר, און מ'וועט קענען פון דעם אנגיין די לעבן, איך דארף דרײַ מיליאן דאלער אינשורענס, וויפיל קאסט מיך צו האבן דרײַ מיליאן דאלער אינשורענס? טערם, יא. פלעין אינשורענס. יא. און דו וועסט צוקומען צו א נומבער לאמיר זאגן פון צוויי הונדערט דאלער א חודש. אה. אה. צוויי הונדערט דאלער א חודש!

ווייל אנפארטשענעטלי ווען מענטשן וואלטן עס ווען אפראוטשט אויף די ריכטיגע וועג וואלט ווען געווען ווייניגער קרן יסומים וואס מען וואלט געדארפט מאכן און ווייניגער סיטואשענס וויאזוי אנפארטשענעט סיטואשען עס איז געשענט עפעס פאר א פעמילי פאר א ברעדווינער איינער וואס ברענגט פרנסה און די משפחה דארף זיך ארומדרייען מיט גארנישט פארוואס וועגן די עידזשענט האט אים פארקויפט א צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלערדיגע האול לייף פאליסי

די גמרא זאגט אז ער גייט יא ני אקעי. איינער טוט לפנים משורת הדין ער האלט פון עפעס דו דו האסט א שטארקע אמונה און א בטחון קען מען דיך אנרופן דו ביסט א חסיד פון די אייבערשטער דאס הייסט א חסיד דו האלטסט פון ס'איז נישט שייך צו זאגן אויף ביסט א אויף האול לייף צו דו ביסט א חסיד פון עס. נו וואס יא?
וואס איז יא שייך צו זאגן איז וויאזוי ארבעט האול לייף און זעהן צו דאס שטימט אין מיין סיטואשען אדער נישט.
סאו איך דו ביסט א חסיד פון דעם וואס זאל שטימען?

דיין סיטועשען מאכט עס סענס? עס מאכט נישט קיין סענס. קענסט מיך פרעגן צו דו ביסט חושד אז אויף מיין סיטועשען מאכט עס סענס, און דעמאלטס קען איך דיך שוין ווייטער נישט ענטפערן פאר איך קען דיין סיטועשען. און אלל איי קען טעל יו, דאס קען איך דיר זאגן א הונדערט פערצענט, ווייל דאס האב איך מיטגעהאלטן נישט איין מאל, נישט צוויי מאל, נישט הונדערטער מאל, נאר טויזענטער מאל אין די לעצטע פינף און צוואנציג יאר, דעט איטס ביי די היימישע עולם, ביי אונזער עולם איטס אנפארטשענעטלי אווערדאן.
וואס האול לייף? האול לייף איז אווערדאן.
אויב איז טאקע אזוי, אויב איז טאקע ווי דו זאגסט אווערדאן, ביי אונזער ביים היימישן עולם טרעפט מען אפטער אז א מענטש קויפט א האול לייף אפילו לכאורה עס מאכט נישט קיין עכטע סענס פאר אים. יא, און איך וועל זאגן נאך מער, אזוי ווי אוועק לייגן געלט, יא, ביי אונזער עולם איז זייער מצוי אז מענטשן וואס לייגן אוועק געלט לייגן זיי עס אוועק אין האול לייף. און און עס איז זייער מצוי ווען א מענטש טראכט, א אינגערמאן דזשאסט חתונה געהאט, איין און צוואַנציק יאר אלט, זיין ווייב ברענגט פרנסה, ארבעט, ער ארבעט, ער האט עקסטערע געלט, ער האט עקסטערע פֿינף הונדערט דאלער א חודש, ער קאלט אן דעם אינשורענס עידזשענט, העלא, איך האב פֿינף הונדערט דאלער א חודש אוועקצולייגן, וואס קען איך טון מיט עס? און וואס ענטפערט אים דער עידזשענט?
איך פארשטיי, מסתמא ענטפערט ער האול לייף. מאך האול לייף. אקעי, סאו איטס אווערדאן. פארוואס איז עס אווערדאן? פארוואס איז עס טאקע אזוי? אקעי, קענסט עס קוקן פון אסאך וועגן, קענסט קענסט זאגן אדער, איך וועל דיר זאגן נאך מער, פרעג געוויסע מענטשן אז זיי זאלן ענטפערן ווייל אונז זעמער א עם נבון וחכם און אונז פארשטיי מיר גוט וויאזוי אויל אויף ארבעט. אפשר טאקע.
אפשר טאקע. אדער קענסטו זאגן, ווייל אונז ווייסט מיר נישט וויאזוי אנדערע זאכן ארבעטן אזוי גוט. אפשר טאקע. אפשר אויך טאקע. און דאס איז די ריכטיגע אפראוטש. אפשר טאקע, אפשר נישט טאקע, גיי קוק וויאזוי האול לייף ארבעט, קוק אויף דיין סיטועשן, פרעג פאר נאך מענטשן וואס זיי זענען נישט נאר אינשורענס עידזשענט נאר זיי פארקויפן אנדערע פיינענשעל פראדוקטס אנדערע איידיעס אויך און מאך א דעסיזשען צו ס'מאכט סענס אבער נישט טוה עס נישט אן קיין ריסערטש סא די פאר דאלער וואס דו האסט אוועקצולייגן וואטש אויף עס און פארשטיי אז ס'איז דא נאך אפיניאנס און פארשטיי אז ס'איז דא נאך עריעס ווי דו קענסט קוקן אויף עס. אקעי, פארשטאנען. יעצט לאמיך צוריק גיין א רגע צו פריער, איך האב עס געזאגט מער אנפאנג פון די שמועס, אז א מענטש זאל גיין פרעגן א דריטן מענטש וואס איז נישט בייעסד, יא, נישט קיין נוגע בדבר, און יענער זאל אים העלפן אויסרעכענען וואס איז די ריכטיגע זאך פאר אים. ווער, וואס זאגסטו, ווער וואלט ווען געווען אזא סארט מענטש? קיצור, לאמיר זאגן ווען איינער קומט צו מיר, יא, וואלט איך אים נישט געקענט העלפן, ווייל איך קען נישט קיין אינשורענס. געווענליך ווער קען אינשורענס? איינער וואס טוט דערין. איינער וואס טוט דערין איז דאך נוגע בדבר. יא, עס איז אויך דא, עס איז אויך דא זייער אסאך ערליכע וואס זענען אין די אינשורענס ביזנעס, און היינט צו טאגס איז אינשורענס און פיינענשעל סערוויסעס זייער אינטערטווינד, עס איז זייער פארבינדן איינס מיטן צווייטן, אזוי ווייט אז די ניו יארק סטעיט אינשורענס דעפארטמענט, איז איז פאררופט זיך אויך די יוניטעט סטעיטס אינשורענס ענד פינענשעל סאו ס'איז זייער א ס'איז זייער געוויסע דעפארטמענטס וואס טוען געוויסע זאכן און און און איך ווייס נישט צו די סיבה איז וועגן דעם אדער וועגן דעם איז דאס די סיבה אז אינשורענס קאמפאניס אסאך אינשורענס קאמפאניס אפערן אויך אנדערע פינענשעל פראדוקטס סאו עס איז דא זייער אסאך אינשורענס קאמפאניס וואו דו קענסט דארטן אינוועסטן אין די סטאק מארקעט דורך זיי קענסט אינוועסטן אין מיוטשעל פאנדס אין באנד מארקעט וואטעווער ס'איז סאו סאו לכבוד דעם האט אויך צוגעברענגט אז זייער סאך עידזשענטס פאררופן זיך אויך פאר פיינענשעל עקספערטס, ס'איז דא עידזשענטס וואס זענען טאקע פיינענשעל עקספערטס באט ס'איז דא עידזשענטס וואס זיי קענען גוט אינשורענס און זיי ווייסן גוט וויאזוי מ'לייגט אוועק געלט אין אינשורענס אדער וויאזוי מ'פארקויפט א אינשורענס פאליסי און זיי זענען נישט קיין פיינענשעל עקספערטס זיי זענען אינשורענס עקספערט וואס אינשורענס איז א חלק פון פיינענס אקעי סאו זוך אויף איינעם קענסט טרעפן איינעם וואס איז נישט אין די אינשורענס ביזנעס למשל וואס ער טוט אנדערע פיינענסעס אויך ער קען זיין איז עקסטרימלי בייעסד אויף פארקערט, אבער נעמט דאס אויך אין חשבון. סאו, די בעסטע זאך איז אז דו זאלסט באצאלן פאר אים געלט, באצאל פאר דעם אינשורענס עיזשענט געלט, זיץ אין דיין, בתורת אדווייזער, זיץ אין דיין דיינינג רום ווי א פליג אויף די וואנט, טו נישט גארנישט, און לאז די צוויי מענטשן זיך אויסשמועסן פארוואס ס'מאכט יא סענס דאס, אדער פארוואס ס'מאכט נישט סענס דאס.
מינינג, די אינשורענס עיזשענט זאל זיך אויסשמועסן מיט יענעם פיינענשל עדווייזער. אין פראנט פון דיר, ענד יו בי די דזשאדזש. און אויב זאגט ער, ניין ווייל מענטשן, אה אה א מינוט, רעד נישט פון מענטשן, רעד נאר פון מיר יעצט, מיין סיטועשן איז עקס וויי זי, אקעי? סאו, איך קען דאך נאך ברענגען עס צו א עקסטרים מצב ווען נישט יעדער גייט קענען פאלאון אזא אדווייס, אבער דו קענסט שמעקן אויף א מענטש ווען דו רעדסט מיט אים צו ער איז דא אינגאנצן צו זען, אויף דיין בענעפיט וואס ס'מאכט סענס צו טון, בעט אים זאל דיר ווייזן די עקסעל שיעטס, קענסט נעמען נאכדעם וואס ער ווייזט דיר, און ווייז עס פאר די אינשורענס עיזשענט, לאז די אינשורענס עיזשענט זאל דיר ענטפערן, ברענג עס פאר יענעם, וואטעווער, פאנג אן צו, פאנג אן צו, צו, דאס איז וויכטיגע, דאס איז זייער וויכטיג, עס איז זייער א וויכטיגע קאנווערסעישאן, איבערהויפט אז דאס איז די לעצטע פאר דאלער וואס דו קענסט אוועקלייגן, וואטש, גע, אבער, דו קענסט נעמען דיין צייט פאר דעם, ס'איז גארנישט געשען. דארפסט פראטעקטן דיין פעמילי, קויף דערווייל טערם אינשורענס. עס וועט מאכן סענס צו מאכן א חלק פון דאס האול לייף. אקעי, וועסטו מאכן א חלק פון דאס האול לייף, באט מאך נישט קיין טשולענט דא. עס לוינט זיך צו מאכן האול לייף, אויב מען עס קען טון א יאר ארום אויך, א האלבע יאר ארום אויך, עס איז נישט עק וועלט. אבער דערווייל, דאס איז זייער זייער וויכטיג אז דו האסט א שטוב מיט קינדער, דו ברענגסט פרנסה, חס ושלום אויב דו ביסט נישט דא, פון וואו גייט דיין משפחה לעבן? דו קענסט עס פאר קליין געלט, פאר פינאטס, א אינגערמאנטשיקל קאסט עס אפשר אפשר אפשר פערציג פופציג דאלער א חודש פאר א מיליאן דאלער אינשורענס, צוויי מיליאן איז דאפלט, וואטעווער, דו קענסט פאר קליין געלט קענסטו פראטעקטן דיין פעמילי, גיי פראטעקט דיין פעמילי, דאס איז נאמבער וואן וואס דו דארפסט טון, און אז דו קענסט עס נישט טון מיט איינעם ווייל ער מוטשעט דיך נאר האול לייף, זוך א צווייטן, זוך, איך מיין, מענטשן פרעגן מיך כסדר ווי מ'קען גיין, איך שיק זיי, באט די פוינט איז, טריי צו קעיר נעמען. ווי מ'קען גיין פאר וואס מיינסטו?
פאר איינער וואס וועט דיך העלפן מיט פלעין קויפן לייף אינשורענס, נישט דיך מוטשענען. דאס הייסט יעדע אינשורענס עידזשענט טוט דאס, ניין? יעדע אינשורענס עידזשענט טוט דאס, באט אויב דו פילסט סטאק אז דו האסט נאר איינער וואס מוטשעט דיך אויף האול לייף, און דו קענסט דיך נישט ארויסדרייען, זוך איינער וואס גייט דיך נישט מוטשענען, און טריי צו קויפן דיין פראטעקשן וואס דו קענסט. כ'קען דיך אנהוקן מיט די רייט פיפל, באט די פוינט וואס איך וויל דיר ארויסברענגען איז, טריי צו פאוקעסן אויף וואס דו דארפסט טון, און פארשטיי, נאובאדי קעירס פאר יור מאני מאר דען יו.
זייער זייער זייער קלאר. אקעי, סאו שאלות, איי געס וועגן אינשורענס אויך, און אנדערע פינענשעל ענינים.